בעזרת השם יתברך, מסכת יומא, דף ל ה, מ'הייב מיר אן דף ל ד עמוד ב' ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, מ'האב מיר געענדיגט די פריערדיגע משנה, די עבודה וואס די כהן גדול האט געמאכט מיט די תמיד, און ער איז געגאנגען מיט די בגדי זהב, זאגט יעצט די משנה די המשך עבודה, מ'גייט יעצט אנטוהן די בגדי לבן, זאגט די משנה, הביאוהו לבית הפרווה, מ'האט אים געברענגט צום בית הפרווה, וואס דארט איז ער זיך געגאנגען טובל'ען, ובקודש היתה, און ס'איז געווען אין די עזרה, בקודש אזוי ווי מ'האט געזען, און פרסו סדין של בוץ, בינו לבין העם, מען האט אויסגעשפרייט אזא ליילעך פון בוץ פון לינען צווישן אים און די פאלק, און קידש ידיו ורגליו ופשט, ער האט געמאכט קידוש ידיים ורגליים נאך מיט די בגדי זהב, און נאכדעם האט ער דאס אויסגעטון, אויסגעטון די בגדי זהב, דאס איז לויט די שיטת חכמים, ר' מאיר אומר, פשט קידש ידיו ורגליו, ר' מאיר זאגט אנדערש, ער האלט אז קודם האט מען אויסגעטון די בגדי זהב, און נאר נאכדעם האט מען געמאכט קידוש ידיים ורגליים, און אזוי ווי אונז האבן שוין געזען די מחלוקת פון די חכמים און ר' מאיר, צו די צוויי קידוש ידיים ורגליים'ס אויף וואס גייט עס ארויף לויט די חכמים, איז די ערשטע גייט ארויף אויף די פשיטה און די צווייטע גייט ארויף אויף די לבישה פון די נייע בגדים און ר' מאיר האלט ביידע גייען ארויף אויף די לבישה פון די נייע בגדים און פארדעם די ערשטע קידוש ידיים ורגליים מאכט מען נאכדעם וואס מען טוט שוין אויס די בגדי זהב, על כל פנים איז די משנה ממשיך, ירד וטבל, עלה ונסתפג, ער האט זיך געטובל'ט און ער האט זיך אפגעווישט מיט א האנטוך, הביאו לו בגדי לבן, מ'האט אים געברענגט די בגדי לבן, לבש, ער האט עס אנגעטון, וקידש ידיו ורגליו, און ער האט געמאכט נאכאמאל קידוש ידיים ורגליים, וואס דאס איז שוין יעדער מודה אז דאס האט מען געמאכט מיט די נייע בגדים. זאגט אונז די משנה אזוי, בעצם, אונז האבן שוין געזען, אז צוויי מאל האט דער כהן גדול אנגעטון בגדי לבן במשך יום כיפור, די ערשטע מאל, וואס מיט די ערשטע מאל האט ער געטון די אלע עבודות פון יום כיפור וואס מ'האט געדארפט טון מיט די בגדי לבן, און די צווייטע מאל האט ער אנגעטון בגדי לבן אריינצוגיין אין קדשי קדשים, ארויסצונעמען די כף ומחתה. ממילא גייען מיר זען דא אין די משנה, אז די ערשטע בגדי לבן איז געווען טייערער פון די צווייטע, זאגט די משנה, בשחר, אינדערפרי, די ערשטע מאל האט אנגעטון די בגדי לבן, היה לובש פלוסין, האט ער אנגעטון בגדי לבן וואס איז געווען געמאכט פון פלוסין, פון פלוסין איז א שטאט אין מצרים, גאר טייערער פשתן קומט ארויס פון דארט, געווען גאר טייער, של שנים עשר מנה, איז געווען ווערט צוועלף מנה, ובין הערביים, נאכמיטאג, ס'טייטש די צווייטע מאל וואס איז אריינגעגאנגען, די צווייטע מאל האט אנגעטון בגדי לבן, איז הנדוין, איז געווען געמאכט פון א ביליגערע פשתן וואס קומט פון ארץ כוש זאגט דער רש"י הנדוין איז ארץ כוש של שמונה מאות זוז וואס דאס איז נאר געווען ווערט אַכט הונדערט זוז דאס איז אַכט מנה ס'טייטש אינדערפרי צוועלף און די נאכמיטאג די צווייטע מאל אַכט דברי ר' מאיר אזוי זאגט ר' מאיר וחכמים אומרים חכמים קריגן זיך און זאגן בשחר היה לובש של שמונה עשר מנה ס'געווען ווערט אַכצן מנה ובין הערביים של שניים עשר מנה געווען ווערט צוועלף מנה און ממילא קומט אויס צוזאמען אַכצן מיט צוועלף, הכל שלושים מנה, צוזאמען איז עס ווערט דרייסיג מנה, זאגט די משנה, אלו משל ציבור, די דרייסיג מנה פון וואו איז געקומען, פון וואו האט מען גענומען די געלט, פון כספי ציבור פון די מחצית השקל, אבער ואם רצה להוסיף, טאמער דער כהן גדול האט געוואלט נאך טייערערע בגדים און מוסיף זיין, מוסיף משלו קען ער מוסיף זיין פון די אייגענע געלט, זאגט די הייליגע גמרא, מיר האבן געזען אין די משנה אז די מקווה איז געווען העכער די בית הפרווה, מאי פרווה, וואס איז די לשון פרווה, אמר רב יוסף, פרווה אמגושא, ס'איז געווען א מכשף וואס האט געהייסן פרווה, וואס די לשכה האט געהייסן נאך אים, און ווי רש"י זאגט אז ער אליין האט עס געבויט, אנדערע ראשונים זאגן אז אוודאי האט ער תשובה געטון, און פארדעם האט עס טאקע געהייסן נאך אים, ווייל סתם אזוי האט מען געגעבן א נאמען פון א לשכה נאך א מכשף שטימט נישט, און תוס' און אנדערע ראשונים ברענגען דא אז בעצם נישט ער האט עס געבויט, נאר ס'איז געווען א מכשף וואס האט געהייסן פרווה, וואס האט פרובירט אונטערצוגראבן אונטער די בית המקדש, אנקומען אונטער די קדשי קדשים, און דארט זען ווי דער כהן גדול טוט די עבודה, למעשה האט מען אים געפאקט. און מען האט אים געפאקט אין יענעם לשכה, און מילא האט מען געגעבן א נאמען פאר די לשכה נאך דעם מכשף אז יעדער זאל וויסן למען ישמעו ויראו אז קיינער זאל דאס נישט פרובירן צו טון. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין משנה, פרסו סדין של בוץ, אז מען האט אויסגעשפרייט א ליילעך פון לינען, מאי שנא של בוץ, פארוואס האט עס געדארפט זיין דווקא פון לינען פרעגט די גמרא, ענטפערט די גמרא האבן מיר שוין געזען אמר רב כהנא, כדי שיכיר שעבודת היום בבגדי בוץ, די כהן גדול זאל זען די לינענדיגע ליילעך, זיך דערמאנען טאקע אז היינט יום כיפור און מען טראגט די קליידער געמאכט פון לינען די בגדי לבן, זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין משנה, בשחר היה לובש פלוסין של שמונה עשר, די חכמים האבן געזאגט אין די משנה אז אינדערפרי זענען די בגדים געווען ווערט אַכצן מנה, נאכמיטאג צוועלף, צוזאמען האט מען געזען איז דרײַסיק, פרעגט די גמרא ותנא, מניינא אתא לאשמועינן, די משנה קומט אונז זאגן א חשבון, אונז ווייסן מיר נישט אליין צו מאכן א חשבון, אז אַכצן מיט נאך צוועלף איז דרײַסיק, נאר וואס דען, ענטפערט די גמרא, הא קא משמע לן, דבציר מהני לא נעביד, הא אי בצר מהני וטפא אהני, לית לן בה, ס'טייטש אז עס דארף זיין ווערט מינימום דרײַסיק צוזאמען, די ביידע צוזאמען, נאר וואס דען, טאמער די ערשטע בגד איז נישט געווען ווערט אַכצן, לאמיר זאגן עס איז געווען ווערט זיבעצן, דעמאלטס דארף מען זיכער מאכן אז די צווייטע בגד זאל זיין ווערט דרײַצן, ווייל צוזאמען מוז עס זיין ווערט דרײַסיק. ווי די מפרשים זאגן ס'איז הלכה למשה מסיני די ענין, און במילא פאר דעם זאגט די משנה אז צוזאמען דארף עס זיין דרײַסיק, טאמער איינס איז נישט ווערט פונקט אזוי פיל, זאל די אנדערע זיין ווערט מער. אבער למעשה אוודאי, זאגט די גמרא, דכולי עלמא מיהת דשחר עדיפי, דאס איז קלאר אז די ערשטע בגד דארף זיין ווערט מער פונעם צווייטן בגד, פרעגט די גמרא מנלאן, פון ווי ווייסט מען דאס? ענטפערט די גמרא, אמר רב הונא בריה דרב עילאי, אמר קרא וואס שטייט אין פסוק בד בד בד בד מבחר בבד, ס'טייטש שטייט פיר מאל אין פסוק שטייט כתונת בד קודש ילבש מכנסי בד יהיו על בשרו באבנט בד יחגור מצנפת בד יצנוף וואס דארף שטיין פיר מאל נאר וואס דען זעהן מיר אז דארף זיין די מבחר בבד די בעסטע סארט לינען וואס איז דא וואס דאס איז די ערשטע מאל מילא די צווייטע מאל דארף זיין אביסל ביליגער פרעגט אבער די גמרא מיתיבי א קשיא פון א פסוק דער נביא זאגט אין יחזקאל, ולבשו בגדים אחרים ולא יקדשו את העם בבגדיהם, איז אזוי, פארדעם שטייט אין פסוק אזוי, והיה בבואם אל שערי החצר הפנימית, וואס גייט ארויף אויפן קדשי קדשים אויב דער כהן קומט אין קדשי קדשים, בגדי פשתים ילבשו, זאל דער כהן גדול אנטוהן בגדי פשתים, וואס אוודאי גייט עס ארויף יום כיפור, ווייל נאר יום כיפור איז ער געגאנגען בגדי פשתים, א גאנץ יאר איז ער דאך געגאנגען די שמונה בגדים וואס איז דאך אויך געווען דארט צמר, ולא יעלה עליהם צמר, ובצאתם אל החצר החיצונה, יפשטו את בגדיהם אשר המה משרתים בם, ולבשו בגדים אחרים, ס'טייטש דא איז בעצם מרומז דאס אז דער כהן גדול האט צוריק אנגעטון נאכאמאל די בגדי לבן, אריינצוגיין אין קדשי קדשים ארויסצונעמען די כף ומחתה, וואס דאס איז בעצם הלכה למשה מסיני, דאס שטייט נישט קלאר אין די תורה, און דא איז עס מרומז אין נביא, און דער פסוק איז דארט ממשיך ולא יקדשו את העם בבגדיהם, רש"י זאגט דאס גייט אינגאנצן נישט ארויף אויף דעם, דאס מיינט סך הכל צו זאגן אז ווען דער כהן גדול ענדיגט די אלע עבודות, זאל ער צוריק אנטון די בגדי חול און אזוי ארויסגיין צום פאלק פארוואס דער פאלק זאל נישט מטמא זיין די בגדי כהונה, אבער על כל פנים זעהן מיר דא ולבשו בגדים אחרים אז דער כהן גדול טוט אן אנדערע בגדים און ער גייט צוריק אריין אין קדשי קדשים איז מאי לאו אחרים חשובין מהן לכאורה וואס מיינט אחרים? אחרים מיינט צו זאגן אז אנדערע בגדים ס'האט שוין נישט געקענט גיין מיט די זעלבע בגדי לבן נאר וואס דען ס'איז געווען חשוב'ער זאגט גמרא לא פארקערט אחרים פחותין מהן ס'געווען ביליגער פארוואס ווייל די ערשטע מאל וואס ס'איז געגאנגען מיט בגדי לבן האט ער דאך געמאכט די אלע עבודות די כפרה פארן פאלק דאס איז א חשוב'ערע עבודה און ממילא איז מען געגאנגען חשוב'ערע בגדים און די צווייטע מאל וואס ער האט אנגעטון די בגדי לבן איז נאר געווען אלס כבוד פון קדשי קדשים ס'זאל נישט איבערבלייבן דארט די כף ומחתה, פארדעם דארט איז געווען ביליגער. זאגט די גמרא, תנא רב הונא בר יהודה, האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, ואמרי לה רב שמואל בר יהודה, שטייט אין די ברייתא אזוי, אחר שכלתה עבודת ציבור, נאך די כהן גדול האט געענדיגט די עיקר עבודות אין יום כיפור מיט די בגדי לבן, איז די צווייטע מאל וואס ער גייט אנטון די בגדי לבן, איז כהן שעשתה לו אמו כתונת, א כהן וואס די מאמע האט אים געמאכט בגדי לבן, וואס מ'האט שוין געזען אז די מאמעס פון כהנים פלעגן זיך פירן צו מאכן פאר זייער קינדער בגדי לבן, איז לובשה מעג די כהן גדול אנטוהן די בגדי לבן וואס זיין מאמע האט אים געמאכט ועובד בה עבודת יחיד, און ער מאכט מיט דעם די עבודת יחיד וואס די צווייטע מאל וואס ער גייט אריין קדשי קדשים ארויסצונעמען די כף ומחתה דאס הייסט עבודת יחיד, ווייל דאס קומט נישט א כפרה פארן ציבור, נאר דאס ליגט א חוב אויף זיך, ובלבד שימסרנה לציבור, ס'טייטש ער מעג טאקע גיין מיט די בגדים, אבער די עיקר איז אז ער זאל איבערגעבן דעם כתונת וואס זיין מאמע האט געמאכט פארן ציבור, פארוואס? ווייל ס'דארף באלאנגען פארן ציבור, ווייל בכל זאת ס'איז א עבודה, יעדע עבודה, און די בגדי כהונה וואס די כהן גייט דארף דאך זיין פון כספי ציבור, און מילא דארף ער דאס איבערגעבן. פרעגט די גמרא פשיטא, ס'דאך פשוט, די כהן גדול דארף עס איבערגעבן, וואס די חידוש? זאגט די גמרא מהו דתימא ניחוש, שמא לא ימסרנה יפה יפה, אפשר זאל מען חושש זיין אז ער געבט עס נישט איבער בלב שלם, קא משמע לן אז אוודאי געבט ער עס איבער בלב שלם און ער מעג עס טראגן. זאגט די גמרא, אמרו עליו על ר' ישמעאל בן פאבי, מען האט געזאגט אויפן כהן גדול ר' ישמעאל בן פאבי שעשתה לו אמו כתונת של מאה מנה, אז זיין מאמע האט געמאכט בגדי לבן פון הונדערט מנה זייער טייער, ולבשה ועובד בה עבודת יחיד, און ער האט עס טאקע געטראגן, און ער האט געמאכט מיט דעם די עבודת יחיד, ער האט ארויסגענומען די כף ומחתה, ומסרה לציבור, און פארשטייט זיך ער האט עס איבערגעבן פארן ציבור. יעצט בעצם די מפרשים רעדן אויס אז מען האט דאך שוין געזען אז די ערשטע בגדי לבן דארף זיין טייערער, פון די צווייטע, מילא מוז מען טאקע זאגן אז פאר די ערשטע האט ער מוסיף געווען פון טאש זאל זיין ווערט נאך מער פון מאה מנה, איז אבער על כל פנים, זאגט די גמרא ווייטער, אמרו עליו על ר' אלעזר בן חרסום איז אויך געווען א כהן גדול, שעשתה לו אמו כתונת משתי ריבוא, ס'איז געווען ווערט צוואנציג טויזנט מנה, ולא הניחוהו אחיו הכהנים ללובשה, מפני שנראה כערום, און די כהנים האבן עס נישט געלאזט טראגן פארוואס ווייל מ'האט געקענט זען זיין פלייש האט אויסגעזען נאקעט אפילו ווען ער איז געגאנגען מיט די בגדים, פרעגט די גמרא ומי מתחזי, והאמר מר חוטן כפול שישה, מ'וועט זעהן די המשך הגמרא אז די חוטין וואס מ'האט געמאכט די בגדי כהונה מיט דעם איז געווען זעקס מאל געדאפלט, ס'איז געווען אסאך שטריק, ס'איז געווען א דיקע בגד, און וואס טייטש מ'האט געקענט דורכזעהן? זאגט די גמרא אמר אביי כחמרא במזגא, אזוי ווי וויין וואס ליגט אין א גלאזערנע קריגל, וואס אפילו די גלאז איז נישט אינגאנצן דורכזיכטיג, זעהט מען בכל זאת ווען ס'ליגט וויין אין דעם, מ'זעהט די רויט, ממילא דא אויך, נישט פשט אז מ'האט ממש געקענט דורכזעהן די בגדים, נאר וואס מ'האט געזעהן די קאליר פונעם פלייש, און מילא האבן זיי אים נישט געלאזט טראגן. זאגט יעצט די גמרא, דרך אגב, אז מען האט דערמאנט די עשירות פון ר' אלעזר בן חרסום, זאגט די גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, עני ועשיר ורשע באין לדין, אן ארעמאן אדער אן עושר אדער א רשע, זיי קומען ארויף אויבן אין הימל אויף א דין, וואס טייטש זיי שטארבן, זיי קומען אן אויף יענע וועלט, און מען וויל זיי פאר'משפט'ן אויף דעם וואס זיי האבן נישט געלערנט גענוג תורה, און יעדער איינער גייען מיר זען האט זיך עפעס א תירוץ פארוואס ער האט נישט געקענט לערנען, און פון דעסט וועגן איז א תביעה. איז אזוי, לעני אומרים לו, פארן ארעמאן זאגט מען אים מפני מה לא עסקת בתורה, פארוואס האסטו נישט געלערנט תורה? אם אומר, טאמער וויל זיך פארענטפערן און זאגן עני הייתי וטרוד במזונותי, איך בין פארנומען מיט פרנסה, איך האב נישט געהאט קיין צייט, איך האב נישט געהאט ישוב הדעת, אומרים לו זאגט מען אים כלום עני היית יותר מהלל, ביסטו עפעס געווען א גרעסערע ארעמאן פון הלל? און די ברייתא פארציילט, אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר בטרפעיק, יעדן טאג האט ער מרוויח געווען, ער האט געהאט עפעס א פרנסה און ער האט געמאכט א טרפעיק, דאס איז געווען עפעס א קליינע מטבע'לע דארט אין די מדינה, חציו היה נותן לשומר בית מדרש, האלב פלעג ער געבן פאר די שומר בית מדרש, וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו, און האלב האט ער גענוצט פאר זיך פאר די פרנסה אין שטוב, פעם אחת לא מצא להשתכר, האט נישט געטראפן אויף וואס זיך צו ארבעטן, האט נישט אויף קיין געלט, ולא הניחו שומר בית מדרש להיכנס, האט נישט געקענט אריינגיין אין בית מדרש, עלה ונתלה וישב על פי ארובה, איז ער ארויף אויפן דאך און ער האט זיך אוועקגעלייגט דארט אויף א פענסטערל, כדי שישמע דברי אלקים חיים מפי שמעיה ואבטליון און זאל קענען הערן די שיעור פון שמעיה ואבטליון אמרו אותו היום ערב שבת היה סגעווען ערב שבת ותקופת טבת היתה איז געווען די ווינטער וירד עליו שלג מן השמים און סאיז אראפ א שלג א שניי פון הימל און סהאט אים פארדעקט כשעלה עמוד השחר סגעווארן אינדערפרי אמר לו שמעיה לאבטליון האט שמעיה געזאגט צו אבטליון אבטליון אחי בכל יום הבית מאיר והיום אפל, יעדן טאג איז די בית מדרש לעכטיג, היינט איז עפעס טונקל, שמא יום המעונן הוא, אפשר איז היינט פארוואלקנט, הציצו עיניהן, האבן זיי ארויף געקוקט אויפן דאך, דארט אויפן פענסטער וראו דמות אדם בארובה, האבן זיי געזען א צורה פון א מענטש, עלו ומצאו עליו רום שלש אמות שלג, זענען זיי ארויף אויפן דאך און זיי האבן געזען דריי אמות שניי אויף אים, פרקוהו, מען האט אראפגענומען די שניי, והרחיצוהו מען האט אים אפגעוואשן, וסכוהו, מען האט אים אפגעזאלבט מיט אויל, והושיבוהו כנגד המדורה, מען האט אים געלייגט לעבן די פייער זאל זיך אנווארעמען, אמרו האט מען געזאגט אויף אים ראוי זה לחלל עליו את השבת אז דער מענטש איז געווען ראוי מ'זאל מחלל שבת זיין אויף אים, סטייטש מ'האט געוואלט ארויסברענגען די חשיבות פון זיין תורה און זיין אהבת תורה, על כל פנים זעהן מיר אז אפילו אזא ארעמאן ווי הילל האט געקענט לערנען, ממילא איז א תביעה אויף אלע ארעמע לייט. זאגט די ברייתא עושר אן עושר וואס קומט אין הימל אין בית דין של מעלה אומרים לו זאגט מען אים מפני מה לא עסקת בתורה פארוואס האסטו נישט געלערנט, אם אומר

ער האט אים איבערגעלאזט, זיין טאטע האט אים איבערגעלאזט בירושה טויזנט וועלדער און אויך טויזנט שיפן, ובכל יום ויום נוטל נאד של קמח על כתיפו, ס'איז אים גארנישט אנגעגאנגען, יעדן טאג האט ער גענומען עפעס א קריגל מעהל אויף זיין רוקן פאר זיין פרנסה, ומהלך מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה, און האט זיך געדרייט לערנען תורה. פעם אחת האט זיך אמאל געמאכט מצאוהו עבדיו, זיינע אייגענע עבדים האבן אים געטראפן אין איינע פון זיינע וועלדער, און זיי האבן אים נישט געקענט, איז ממילא די דרך אמאל געווען אז מ'האט זיך געדרייט ערגעץ, מסתמא האט מען דארט געוואוינט, אז מ'האט געוואוינט, איינער וואס האט געוואוינט דארט אינעם וואלד האט געדארפט ארבעטן פארן וואלד, און ממילא ועשו בו אנגריא האבן זיי געוואלט ער זאל ארבעטן דארט פאר די בעל הבית דא וואס ער איז בעצם אליין געווען די בעל הבית אבער זיי האבן אים דאך נישט דערקענט אמר להן האט ער זיי געזאגט בבקשה מכם הניחוני ואלך ללמוד תורה לאזטס מיר אפ איך זאל קענען גיין לערנען אמרו לו האבן די קנעכט דארט געזאגט חיי ר' אלעזר בן חרסום שאין מניחין אותך אין לעבן פון אונזער בעל הבית אונז לאזן מיר דיר נישט אפ און זיי האבן נישט געוואוסט ער אליין איז בעל הבית למעשה אין עין יעקב שטייט אויסגעפירט טאקע אז ער האט זיי געצאלט אסאך געלט אז זאלן אים אפלאזן, על כל פנים זעהן מיר דא פון די מעשה אז מימיו לא הלך וראה אותן, ער האט קיינמאל אליין נישט געזעהן זיין קנעכט ער האט געהאט איינעם א ממונה זאל מסדר זיין זיין נכסים ווייל ער קיינמאל נישט געווען פארנומען מיט דעם נאר ער איז געווען פארנומען לערנען תורה אלא יושב ועוסק בתורה כל היום וכל הלילה און ממילא איז דאס א תביעה אויף אלע עשירים, ווייטער רשע, איינער וואס איז א רשע און קומט אן אין בית דין של מעלה, אומרים לו, פרעגט מען אים מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר, טאמער ער וויל זיך פארענטפערן און ער זאגט נאה הייתי, כ'בין געווען שיין, וטרוד ביצרי, און די יצר הרע האט מיר מטריד געווען, כ'בין געווען פארנומען א גאנצע טאג מיט די יצר הרע, אומרים לו, זאגט מען אים כלום נאה היית מיוסף, ביסט עפעס געווען שענער פון יוסף הצדיק, אמרו עליו על יוסף הצדיק, פארציילט די ברייתא, אז מען זאגט אויף יוסף הצדיק בכל יום ויום היתה אשת פוטיפר, משדלתו בדברים, יעדן טאג האט זי פרובירט אים צו משדל'ן זאל זינדיגן מיט איר, בגדים שלבשה לו שחרית, לא לבשה לו ערבית, זי פלעגט כסדר טוישן די בגדים, בגדים שלבשה לו ערבית, לא לבשה לו שחרית, אמרה לו, זי פלעגט אים זאגן, השמע לי, וואס טייטש פאלג מיר, וואוין מיט מיר, אמר לה, פלעג יוסף הצדיק ענטפערן לאו, איך וויל נישט, אמרה לו, האט זי געזאגט, הריני חובשתך בבית האסורין, כ'וועל דיר אריינווארפן אין תפיסה, אמר לה, האט יוסף הצדיק געזאגט השם מתיר אסורים, האט זי אים געזאגט, הריני כופפת קומתך, כ'וועל דיר אונטערברענגען, ס'טייטש כ'וועל דיר שלאגן, האט ער געענטפערט השם זוקף כפופים, האט זי ווייטער געסטראשעט, הריני מסמא את עיניך, כ'וועל דיר אויסשטעכן די אויגן, האט יוסף הצדיק געענטפערט השם פוקח עורים נתנה לו אלף ככרי כסף לשמוע אליה לשכב אצלה להיות עמה האט זי אים געגעבן טויזנט ככר כסף ער זאל איר צוהערן און לשכב אצלה להיות עמה דאס איז א לשון הפסוק ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה דאס שטייט אין פסוק אויף יוסף הצדיק על כל פנים פון דעסטוועגן ולא רצה לשמוע אליה לשכב אצלה בעולם הזה ער האט נישט געוואלט וואוינען מיט איר בעולם הזה כדי ער זאל נישט זיין להיות עמה ולעולם הבא ער זאל בלייבן שטעקן מיט איר אין גיהנום אויף עולם הבא על כל פנים זעהן מיר נמצא הלל מחייב את העניים, ר' אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים, און יוסף מחייב את הרשעים.